ביי פרשת שמענו יעצט אין מצות עשה ואחד לא תעשה ס'אלו ידוע דאס איז די מצוה דאס איז אין פרשת כי תצא זכור אשר עשה לך עמלק בדרך דאס איז די מצוה פון זכור תמחה את זכר עמלק איז דאס דעם די מצוה פון להרוג עמלק למחות עמלק תמחה את זכר עמלק מתחת השמים דערנאך דער לאו לא תשכח מ'זאל נישט פארגעסן מעשה עמלק. איצטער ברענגט ער די לשון הרמב ם ווי דער רמב ם מבאר אין ספר המצוות דער תוכן המצוה פון מצוות זכירת עמלק, וזה לשון הרמב ם בביאורו מצוה הנל בספר המצוות, ווי דער רמב ם איז דאס מבאר אין ספר המצוות, זאגט דער רמב ם א ביאור וואס איז דער תוכן המצוה פון לזכור מעשה עמלק און דער לאו פון לא תשכח, זאגט ער אזוי. מס' תרפש ג, איצטער ברענגט ער די לשון הרמב ם, דער רמב ם דאס איז נישט תר ג, דאס איז למנין של החינוך על סדר הכתובות בתורה, דער מנין דער חינוך איז גייט דעם חשבון החינוך איז לפי דער סדר הפרשיות, איז מצוה תר ג לפי סדר החינוך, איצטער זאגט ער די לשון הרמב ם, איז היא שציוונו לזכור מה שעשה לנו עמלק, מען זאל, דער אייבערשטער האט אונז געהייסן מען זאל געדענקען וואס עמלק האט געטון.

וואס איז דער מטרת המצוה, וואס איז דער תוכן המצוה לזכור מה שעשה לנו עמלק, דאס נישט נאר די מצוה איז לזכור מען זאל עס געדענקען, נאר לזכור ולשנוא אותו בכל עת, די מצוה איז אז מען זאל אים פיינט האבן, לשנוא אותו בכל עת ועת, דער תוכן המצוה איז מען זאל פיינט האבן עמלק, רמב ם זאגט בכל עת ועת. און וואס איז די, וואס באשטייט די מצוה פון לזכור ונעורר הנפשות במאמרים, במאמרים, דאס הייסט מען זאל מעורר זיין, מען זאל מעורר זיין די שנאה דורך זאגן דאס וואס עמלק האט געטון, אזוי טייטשט די רמב ם, די מצוה פון זכור איז בכדי אז מען זאל מעורר זיין דער שנאה, די פיינטשאפט, א איד דארף פיינט האבן עמלק, עס זאל זיין א רגש שנאה צו עמלק, איז דארף מען זאגן זכור איז, זכור איז, מען דארף אים דערמאנען בכדי צו האבן דער שנאה צו עמלק. מצות זכירת עמלק איז מען זאל דערציילן ונעורר הנפשות במאמרים מען זאל זאגן מאמרים זאגן ווערטער אויף צו מעורר זיין די נפשות אויף צו מעורר זיין דער אז מען זאל פיינט האבן עמלק לשנוא עמלק דער רמב ם זאגט לשנוא אותו בכל עת ועת איז איינער וואס איז מדייק פון לשון הרמב ם דער רמב ם האלט אז דער מצוה פון זכירת עמלק איז יעדן טאג נישט ווי אנדערע ראשונים לערנען אז איין מאל א יאר צו ס'איז איין מאל בכלל אין גאנצן לעבן דער רמב ם זאגט לשנוא אותו בכל עת ועת די מצוה איז מען זאל פיינט האבן אלעמאל ס'זאל אלעמאל זיין די רגש השנאה, און די מצוה פון זכור איז אויף צו מעורר זיין די שנאה, אויף צו אויפוועקן דעם נפש זאל פיינט האבן עמלק. ונעורר הנפשות במאמרים להילחם בו, אויף צו, וואס איז דער מטרה סופית איז, מיר זאלן פיינט האבן בכדי צו נלחם זיין אין אים, ונזרז העם לשנוא אותו. עד שלא תשכח המצוה ולא תחלש שנאתו, מ'זאל נישט פארגעסן דער מצוה, מ'זאל נישט פארגעסן עמלק. דער לא תשכח מ'זאל נישט פארגעסן אז מ'דארף אים פיינט האבן, מ'דארף אים אלעמאל פיינט און דער פיינטשאפט דארף זיין פריש, אלעמאל פיינט האבן. ולא תחלש שנאתו ותחסר מהנפשות עם אורך הזמן, דער סדר איז א מענטש האט פיינט, א מענטש וואס טוט אים א שלעכטע זאך האט מען אים פיינט, אבער בשעת ס'גייט אריבער א צייט איז דער רגש השנאה, די פיינטשאפט, דעם ברען פון דער פיינטשאפט גייט אוועק, ווערט שוואכער, און דער מצוה איז מ'זאל אים אלעמאל האבן דעם ברען פון דעם שנאת עמלק. והוא אמרו יתברך זכור את אשר עשה לך עמלק, וואו זעט מען די ווארט זכור, זכור זאגט נאר געדענקען, וואו זעט מען די ווארט זכור, זאגט ער יכול בלבבך, יכול אז מען זאל אים געדענקען אין הארץ, כשהוא אומר לא תשכח איז שכחת הלב אמור, הא מה אני מקיים זכור שתהיה שנאתו בפיך, דאס איז דער שנאתו, ווי איז לשון הספרי, שנאתו בפיך, מען זאל אים פיינט האבן, דורך דעם וואס מען דערמאנט אים אין מויל, איז דאס מעורר די נפש, אז די פיינטשאפט זאל זיין אין א פרישע אופן, מען זאל אים פיינט האבן. הלא תראה שמואל בהתחילו לעשות המצוה הזאת, איך עשה שהוא, איך עשה, ווי האט ער מקיים געווען די מצוה פון מחיית עמלק, ווי פריער זכר תחילה מעשהו הרע, ואחר כך ציווה להרגו, ווי פריער האט ער דערמאנט, דאס הייסט פריער האט ער מעורר געווען דער שנאה צו עמלק, און ערשט דערנאך האט ער מצווה געווען צו אים הרג'נען, קומט אויס אז ס'איז א נקודה עיקרית, דאס וואס מ'דארף פיינט האבן עמלק, איז דאס א נקודה עיקרית, נישט גלאט אזוי מ'זאל מ'זאל אים הרג'נען, מ'זאל, די מצוה איז מ'דארף האבן אלעמאל די שנאה צו עמלק. און מתוך דעם שנאה זאל מען אים גיין הרג'נען, פאר פארהאן פארשידענע שיטות הראשונים אז אפילו לאחרי ווי מ'וועט שוין מוחה זיין עמלק לעתיד לבוא וועט שוין נישט זיין עמלק אבער דער מצוה שנאה וועט בלייבן. ס'איז פארהאן א מצוה שנאה אליהם מ'זאל פיינט האבן עמלק, אט דאס זאגט מען בנוגע צו שמואל, שמואל האט שוין געהאלטן ביי לוחם זיין אין עמלק, אבער פריער האט ער אים פריער האט ער דערמאנט מען זאל אים פיינט האבן, מעורר געווען דער שנאה, און לאחר וואס מ'האט מעורר געווען דער שנאה דערנאך האט ער אים לוחם געווען, ס'איז א באזונדער ענין מצות זכור אז מען זאל געדענקען און פיינט האבן עמלק, דעם שנאה אליהם. דער שנאה מיטן מחי', איך זאג אז ס'דא שיטות ראשונים וואס זאגן אז ס'פארהאן אז אפילו בשעת ס'וועט מקיים זיין די מצוה פון מחיית עמלק לעתיד לבוא וועט נאך אלץ זיין די מצוה שנאה. מ'קען הרג'נען מ'קען מקיים זיין מצוות מחי' אן שנאה, אוודאי קען מען הרג'נען, אבער די שלימות המצוה איז מ'זאל עס טון מתוך שנאה. זאגט הלא תראה שמואל בהתחילו לעשות המצוה איז איך זכר תחילה מעשהו הרע ואחר כך ציווה להרגו הוא אמרו יתברך פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל ס'הייסט מען דארף געדענקען איך ווי די אייבערשטער זאגט אז ער גייט מוחה זיין עמלק זאגט ער איך, איך געדענק פקדתי עס הייסט ער געדענקט די מעשה הרע ער האט די פיינטשאפט צו עמלק מתוך זה דער מחי' די נקודה וואס ער רעדט ער גייט מבאר זיין איז וואס איז דאס דער תוכן פון שנאת עמלק און מחיית עמלק וואס איז אזוי דער ענין אין דעם. דאס איז מצוה תר"ג לזכור, דערנאך ברענגט ער די לשון הרמב"ם מצוה תר"ד מנין ה, מנין החינוך, היא שציוונו להכרית זרע עמלק בלבד, ס'איז א באזונדערע מצוה, מנין המצוות איז דא איין מצוה צו מעורר זיין די שנאה, די פיינטשאפט, און א צווייטע מצוה אויף להכרית זרע עמלק בלבד, בלבד משאר זרע עשיו זכרים ונקבות, קטנים וגדולים, עמלק איז דאך פון זרע עשיו, די איינציגע אומה פון זרע עשיו וואס האט א מצוה אויף צו הרג'נען

און מלחמה זו איז דאס מלחמת מצוה, וכבר התבארו משפטי מצוה זו, פרק א' מסוטה. און דאס איז דער צווייטער מצוה אויף למחות זרע עמלק, מען זאל אים הרג'ענען. דערנאך איז דא א דריטער מצוה, מצוה תרה מענין הנל, דאס איז הזהירנו משכוח מה שעשה לנו עמלק. והקדימם להזיק, מען זאל, מען זאל, מען זאל, מען האט אונז באווארנט מען זאל עס נישט פארגעסן.

און איך געדענק נישט ווער וועלכע פון די ראשונים אבער ס'פארהאן ראשונים וואס האלטן אז דער פארוואס איז דער מצוה דער מצוות פרשת זכור איז דאורייתא איינמאל א יאר דערמאנען עמלק ווייל ס'איז דער לאו איז לא תשכח איז אבער דאך ס'איז א שיעור איך געדענק נישט צו דרבנן איז דא א שיעור אז משך א יאר יעמאלט פארגעסט א מענטשן א זאך א יאר נעמט א יאר צייט דאס איז דער זמן וואס א מענטש פאלט אוועק גייט אוועק א זאך פון דער זיכרון פון א מענטשן דארף מען איינמאל א יאר געדענקען עמלק יעמאלט איז לא תשכח איז פשט מ'זאל עס נישט פארגעסן. חתם סופר זאגט אזוי, געדענק פון די ראשונים, און דער מצוה איז אז מען זאל נישט פארגעסן אינגאנצן, און געדענקען, אזוי ווי בפשטות, דער רמב ם זאגט די מצוה איז מען זאל מחדש זיין דעם שנאה, נישט נאר מען זאל נישט פארגעסן אינגאנצן וועגן עמלק, ס'זאל זיין ס'זאל זיין א פרישער שנאה, מען טאר נישט פארגעסן דער תוקף הרע פון עמלק, מען טאר, ס'טאר נישט נחלש ווערן דער שנאה. זאגט אז כבר ביארנו מצוה שמבארגער ממצות עשה די מצוה באשטייט אין דעם אז עס זאל זיין א פרישער פיינטשאפט, איז דער פשט אין דער לאו פון לא תשכח איז נישט אז מען זאל נישט אינגאנצן פארגעסן וועגן עמלק, עס זאל נישט שוואכער ווערן דער זיכרון פון דעם וואס עמלק האט געטון, לחדש שנאתו, וכן אנחנו מוזהרין מלהשליך זה מלבנו ומשכוח אותו, והוא אמרו יתברך לא תשכח, ובספרי זכור בפה לא תשכח בלב, כלומר לא תשליך שנאתו ולא תסירנה מנפשך, עד כאן לשון הרמב ם זל. און וואס וויל ארויסברענגען פון רמב ם, אז די מצוה פון זכור איז נישט עפעס א מעשה מצוה מען זאל געדענקען עמלק, זכור את אשר עשה לך עמלק, נאר די תוכן המצוה איז אז עס דארף זיין ביי אידן אלעמאל דער פיינטשאפט צו עמלק, דאס וויל ער ארויסברענגען וואס ער ברענגט די לשון הרמב ם אין ספר המצוות, אז דער תוכן המצוה איז אז ביי א אידן דארף זיין אלעמאל פריש די שנאה צו עמלק. איז דאס הייבט ער אן אין סעיף א' הנה להבין הטעם למה הכניס הקדוש ברוך הוא עצמו לתיגר זה כל כך, מה שלא עשה כן לשום אומה, מצרינו, לחזור ולהזהיר על המעשה בקיום המצוה בקיום המצוה. דאס הייסט, דא דא פרעגט ער בפשטות, וואס איז דא אזויפיל מצוות ווי פאראן אויף דעם, סיי סיי צוויי צוויי צוויי מצוות עשה, איין מצוה לזכור און דערנאך א מצוה להרוג און דערנאך א דריטע א לא תעשה, וואס איז אזוי דער נחיצות, וואס איז אזוי די די די די די עמערדזשענסי פון דעם ענין אז מ'זאל געדענקען אזוי שטארק עמלק וואס איז אזוי דער דער וואס קיין אנדערן אומה נישט וואס ס'איז געווען פארשידענע אומות וואס האט וואס האט מזיק געווען אידן און יעדער איינער אין זיין יעדער איינער מסתמא האט געהאט זיין זיין ספעציעלע אופן ווי ער האט מזיק געווען אידן אבער מ'געפינט נישט אזא אזא מין סארט הזהרה אז מ'זאל געדענקען און פיינט האבן דער אומה וואס האט וואס איז געגאנגען קעגן אידן. וגם להבין מאמר רזל, און באמת ס'פאראן די די רזל זענען דאס אליין מפרש, אין השם שלם ואין הכיסא שלם עד שימחה זרעו של עמלק, זעט מען אז דער ענין פון מחיית זרעו של עמלק איז דאס דעם אייבערשטנ'ס מלכות כביכול, די שלימות הכיסא פון אייבערשטן, און דעם שלימות פון אייבערשטנ'ס שם, איז דאס תלוי אין מחיית עמלק, זעט מען וויפיל ס'איז נוגע דעם ענין פון מחיית עמלק, ביז אז דעם אייבערשטנ'ס מלכות איז נישט בשלימות אן מחיית עמלק. און דאס גייט ער מבאר זיין וואס איז דער ענין אין דעם, פריער ברענגט ער ווי דאס איז אין על פי קבלה, ס'איז ברענגט על פי נגלה דער רמב"ם, דערויף ברענגט ער על פי קבלה, דערנאך איז ער מבאר על פי חסידות דעם דעם דעם ענין. מ'קען מ'קען אקעי מ'קען לערנען די קבלה, מ'קען עס לערנען נאכדעם ווי ער מסביר על פי חסידות דורך גיין יעדן קטע על פי קבלה, אבער מ'קען עס אדורך לערנען אזוי. זאגט ער אזוי, סתם איז אינטערעסאנט, וואס דער צמח צדק ברענגט אין יעדער מצוה ברענגט ער על פי נגלה דעם טעם על פי פשט, און ער ברענגט אויכעט על פי סוד דעם טעם על פי קבלה. האט דער רבי אויך געשריבען דעם חיבור אויף די הגדה של פסח, האט דער רבי אויך געשריבען דעם אויף יעדער קטע אין די הגדה די טעמים די מקורות אויף דעם ענין די הסברים אויף דעם ענין איז אויכעט דארטן איז אין יעדן צו יעדן נקודה, יעדן יעדן מצוה, יעדן פרט, ברענגט ער על פי פשט דעם טעם, על פי סוד דעם טעם, און דערנאך און על פי חסידות, בעיקר על פי פשט און על פי סוד. וואס די אלע אלע אנדערע חלקי התורה, רמז און דרוש, איז כמעט נישט געבראכט דארטן. סתם אינטערעסאנטע הבחנה. אין זייער פארשידענע ערטער ברענגט דער רבי יא על פי דרוש, אבער ממש געציילטע ערטער. אין דעם סדר פון קדש ורחץ, אין דעם סדר פון אנדערע סידור סימן, איז דארטן ברענגט ער על פי דרוש, איז ער מציין צום אלשיך דאכט זיך, אבער בדרך כלל נאר דעם ביאור על פי נגלה און ביאור על פי סוד. דא ברענגט ער אויך על פי נגלה און על פי סוד און נאכדעם על פי חסידות. זאגט ער אז ער ברענגט דא פון זוהר, איז זוהר פרעגט טאקע פרעגט די קשיא. פירש פירש בזוהר ויקהל קוף צדיק ד' עמוד ב', קודשא בריך הוא בכולהו קרבין דעבדו שאר עמין לגבי לגבייהו דישראל אין אלע מלחמות וואס אלע אנדערע פעלקער האבן געטאן צו אידן, מאי טעמא לא אקשי קמיה כהאי קרבא דעביד עמלק לגבייהו. דא פרעגט דער זוהר דער קשיא, וואס איז אזוי דער דער דער שנאה און דער גרויסער שטורעם קעגן עמלק דווקא, אנדערש ווי ס'איז דא ביי אלע אנדערע מלחמות וואס אנדערע אומות האבן געטאן? אלא ודאי קרבא דעמלק הוה בכל סיטרין, די מלחמת עמלק איז געווען אויף אן אנדער, אויף אן אנדער, אויף אן אנדער אופן, לעילא ותתא, וואס דערפאר איז אויך דער, דער גיין קעגן עמלק איז דאס אינגאנצן אן אנדער סארט אופן. וואס איז די נקודה וואס דער זוהר זאגט אז מלחמת עמלק איז געווען בכל סיטרין, לעילא ותתא? ס'איז אין אלע אין אלע אין אלע אין אלע פלעצער, גייט ער מבאר זיין בהמשך. דבההוא זימנא בשעת ס'איז געווען מלחמת עמלק אתתקף חויא בישא לעילא ואתתקף לתתא. יעמאלט איז געווען דער נחש הקדמוני, דער נחש איז די קליפות, איז יעמאלט איז געווען יעמאלט א התגברות סיי לעילא און סיי לתתא. און דער זוהר וועט וועט ווייטער אפטייטשן. מה חויא בישא כמין על פרשת אורחין אזוי ווי א נחש, איז ער איז ער מאכט ער איז ער אורב צו א מענטשן אויף א פרשת אויף די וועגן אויף די אויף די דרך איז אוף הכי נמי עמלק חויא בישא הוה לגבייהו דישראל האט ער זיך געפירט אויכעט ווי א נחש וואס כמין לון על פרשת אורחין ער האט ביי זיי ער האט זיי געגאנגען לוחם זיין אויפן וועג אויפן דרך בדרך דכסיב בדרך אשר שם לו בדרך בעלותו ממצרים וכו'. איז דאס די נקודה וואס זאגט אונז זעהר? די נקודה וואס זאגט אין זוהר איז אז די מלחמה איז געווען בכל סיטרין אין אלע פלעצער, דאס איז בדומה צו א נחש וואס ער איז לוחם וואס ער איז אורב צו א מענטשן על פרשת דרכים אויפן וועג. והמובן מדבריו שעיקר הקפידה על עמלק הוא לפי שארב לישראל על פרשת אורחין, און דאס גייט ער מבאר זיין. ברענגט ער פון די רמ"ז און מקדש מלך, פירשו שענין שעיר, וואס איז די פשט אין דעם אז עמלק שטייט ביי אידן ביי פרשת אורחים, פרשת דרכים, כי עמלק הוא דעת דקליפה, עס איז דעת דקליפה, ומקומו נגד דעת דבין כתפין דקדושה, וואו דעת איז צווישן די כתפיים פון קדושה, איז עמלק איז דער לעומת זה פון דעת דקדושה. דער ענין פון דעת איז דאס מראשית עולמות הטומאה, דאס איז דער אנהייבס פון עולמות הטומאה, וואו הייבט זיך אן דער ענין פון עולמות הטומאה, המתחיל מכנגד אחורי היכל הרצון דבריאה, איז דעת דקליפה, דאס איז דער אנהייבס פון דער גאנצער מציאות פון קליפה איז אין דעת דקליפה, דאס איז כנגד דער אחוריים פון היכל הרצון דבריאה. די פונקט וואס דו ביסט מסביר אין המשך המאמר. על כל פנים וואס איך וויל דא ארויסברענגען איז אז עמלק איז דער דער אנהייבס וואו ס'הייבט זיך אן דער מקום הטומאה דאס איז דעת יעמאלט הייבט זיך אן עמלק דאס איז די ערשטע זאך וואו עמלק געפינט זיך אין דעת דקליפה דאס איז דער אנהייבס פון די גאנצע מציאות פון קליפה און דערנאך איז ער ממשיך אז עמלק געפינט זיך אויכעט אין דעם סוף פון דעם גאנצן סדר ההשתלשלות, דאס זאגט וטעם הדבר כי שם היה המקום הראשון שנפל בו מלכין קדמאין, דאס זאגט פארוואס איז די ראשית המציאות פון טומאה, פארוואס הייבט זיך דאס אן ביי דעת, ווייל די ראשית השבירה, די גאנצע מציאות פון קליפות הייבט זיך אן מיטן שבירת הכלים, און די ראשית השבירה איז געווען אין כלי דעת דאצילות, פאר אין חכמה און בינה איז דארט נישט געווען קיין שבירת הכלים, די ראשית השבירה איז געווען אין דעת. און דערפאר איז דארטן איז דער וואו הייבט זיך אן דער גאנצער מציאות פון קליפות ביי דעת דערפאר איז עמלק וואס ער איז דער ראשית גוים ער איז דער אנהייבס ער הייבט זיך אן נאך פון די ראשית הקליפות איז ער ביי דעת דקליפה ששם היתה הנפילה דארטן איז געווען די נפילה ביי דעת ולכן איז שם התחיל כח להשתלשלות עולמות דקליפה. איז על כל פנים וואס זאגט ער דא אז עמלק הייבט זיך אן מיטן ראשית פון עולמות הטומאה דארטן הייבט זיך אן עמלק וגם ידעת שאחר כך יורד הדעת עד סוף הבריאה ביזן סוף הבריאה. ששם היכל לבנת הספיר שהוא יסוד דבריאה בסדר התורה, דער סוף פון די השפעה פון בריאה, דאס איז לבנת הספר, דאס איז שוין די השפעה, דער סוף פון בריאה, איז דארטן אויך פאראן די ענין הדעת, דאס הייסט אז דארטן איז אויך פאראן עמלק. וזהו שכתב הזוהר, קרבא דעמלק הוה בכל סטרין, רצונו לומר בו' קצוות. דאס הייסט וויבאלד עמלק איז דעת דקליפה, ער שטעלט זיך אנטקעגן דער דעת פון קדושה, ס'פאראן דעת, און דעת דקדושה איז נוגע אין אלע מדריגות, און ער שטעלט זיך אנטקעגן דעת דקדושה, ער איז דעת דקליפה, שטייט ער אנטקעגן אלע מדריגות פון קדושה. מה שכתוב לעילא ותתא הן היכל הרצון ולבנת הספר. זה שכתוב לקמן על פרשת אורחין שעומד לו בשני היכלות העליון והתחתון ושם מעבר לעיקר השפע וכו'. יא, די נקודה איז אז עמלק איז דא וואו ס'דא די העברת השפע, דרך ה', וואס הייסט א פרשת דרכים? וואו ס'פאראן דער השפעה פון קדושה איז דארטן שטעלט זיך עמלק. וואו איז דער סדר השפעה פון קדושה אין וועלט, איז דארטן פארהאן עמלק, די ראשית הכלים, ס'איז די ראשית ההשפעה היבט זיך אן אין דעת בעיקר, דארטן היבט זיך אן די עיקר הכלים, און דארטן איז דארטן היבט זיך אן אויכעט די ענין פון טומאה און קליפה, דארטן איז געווען שבירת הכלים, איז דארטן שטעלט זיך עמלק נאך ביי די התחלת ההשפעה, אויף צו מונע זיין די השפעה, און אין יעדן שלב וואס איז פארהאן א העברה פון השפעה פון א עליון צו א תחתון, פון אלוקות צו וועלט, שטעלט זיך עמלק אויף צו מניע זיין, דאס איז די נקודה וואס ער זאגט. כוונתו היה לסתור כל בנין הקדושה ולמנוע הילוך השפע בקדושה ולהסיר לצד הטומאה רחמנא לצלן. דאס הייסט, ס'פאראן קדושה, קדושה אליין, עמלק שטעלט זיך נישט קעגן די עצם מציאות פון קדושה. אז מ'רעדט אז דער, אז, אז, אז אלוקות וויל שטיין אין א השפעה צו וועלט, אלוקות וויל משפיע זיין, וויל נתגלה ווערן צו נבראים, איז דארטן שטייט עמלק אין יעדן שלב און לאזט נישט די איבערגאנג, לאזט נישט די השפעה פון אלוקות צו, צו, צו, צו וועלט. דאס איז די נקודה וואס ער זאגט אונז דא, מיר זעען ווי ער איז דאס מסביר על פי חסידות, וועט מען בעסער פארשטיין ווי ער ברענגט דא אין זוהר אין קבלה די פשט פון די רמ"ז און דער מקדש מלך, ערשט שפעטער איז ער מתייחס מפורש צו דעם רמ"ז, ער זאגט אין ביאור על פי חסידות טייטשט ער אפ צוריק ווי דאס גייט אין די רמ"ז און מקדש מלך. להבין ענין קליפת עמלק, ס'איז מבאר על פי חסידות וואס איז דאס דער ענין פון קליפת עמלק. בעפאר דעם וואס ער איז מסביר קליפת עמלק גיבט ער א הקדמה אויף דעם גאנצן ענין פון מלחמת שבעה אומות. פאראן עמלק איז דאך איז דאך הייבט זיך אן די שאלה פארוואס געפינט מען אז דער אז דער שנאה און דער מלחמת עמלק איז אין גאר אן אנדער אופן ווי צו אלע אנדערע אומות. און בכדי צו מבאר זיין דעם תוקף הקליפה פון עמלק פארוואס דער אופן ווי מען האנדלט מיט עמלק איז אין גאר אן אנדערע אופן, איז ער פריער מקדים וואס איז דער גאנצער נקודה פון דער מצוה פון החרם תחרימם און כיבוש שבע אומות, וואס איז דער גאנצער ענין וואס איז פאראן א מצוה מען זאל אייננעמען שבע אומות און אייננעמען ארץ ישראל, וואס איז דער תוכן המצוה, וואס איז די פראבלעם פון די שבע אומות, ס'איז וואס איז דער תפקיד און דער ראלע פון א איד אין אייננעמען די שבע אומות, און דערנאך וועט מען פארשטיין פארוואס, וואס איז דער נקודה מיוחדת און דער תוקף הקליפה פון עמלק דווקא. איז דאס איז פריער געבט ער א גאנצע אריכות וואס איז וואס איז דער נקודה פון די מלחמת שבעה עממין, און ער הייבט עס אן מיטן פסוק הנה כתיב השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך את ישראל, ווייל דער פסוק זאגט מען ביי בשעת הבאת ביכורים, בשעת מ'ברענגט ביכורים אין בית המקדש יעמאלט גיבט א איד א שבח והודאה, יעמאלט איז דא דער חיוב פון שבח והודאה צום אייבערשטן אויף דעם על הארץ שנתת לנו, איז דארטן איז ביז צום סוף פון דער נוסח וואס א איד זאגט דעם שבח והודאה צום אייבערשטן זאגט ער השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך ישראל ואת האדמה אשר נתת לנו איז אויף צו פארשטיין וואס איז דער מטרה פון דעם ענין פון כניסה צו ארץ ישראל וואס איז דער נקודה פון אריין גיין אין ארץ ישראל און דאס וואס דער אייבערשטער האט אונז געגעבן אין ארץ ישראל טייטשט ער דאס אפ לפי דעם פסוק וואס מען זאגט אין דעם אין דעם אין דעם שבח וואס א איד איז משבח דעם אייבערשטן אין דער תפילה וואס ער זאגט בשעת הבאת ביכורים און דאס איז דער וואס דאס איז דער שבח וואס א איד איז מצווה אויף צו אויף צו משבח זיין דעם אייבערשטן פאר'ן אונז געבן ארץ ישראל, ווי דאס זאגט ער, הנה כתיב השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך את ישראל, איז דער לשון שטייט דא השקיפה, וואס איז דער נקודה השקיפה, השקיפה מיינט דער אייבערשטער זאל זאל אויף אונז אנקוקן און אונז בענטשן, אבער דער משמעות ווייזט זיך אויס אז עס פארהאן עפעס א באזונדערע סארט ברכה, א באזונדערע סארט ברכה וואס מען בעט דא, וברך את עמך ישראל, א ברכה וואס ווערט מצד דעם וואס השקיפה ממעון קדשך מן השמים, עס איז פארהאן סתם אזוי א ברכה? וואס איז דא מצד דעם וואס דער אייבערשטער קוקט אויף אידן, און דערנאך איז פאראן א ספעציעלע ברכה וברך את עמך את ישראל וואס איז מצד דעם וואס השקיפה וואס דער אייבערשטער קוקט אין אופן פון השקיפה, איז דאס הייבט ער אן מסביר זיין. פירוש, כי לשון השקפה, וכן הבטה הוא ממעלה למטה, מען זאגט דער לשון, ס'איז פאראן דער לשון ראייה און לשון השקפה, דאס טיילט ער דא, ראייה איז אז מען זעט א זאך פון נאנט, דארט הייסט פון נאנט, און השקפה איז מ'זעט א זאך פון דערווייטענס, לאמיר זען ווי ער זאגט עס, פירוש כי לשון השקפה וכן הבטה הוא ממעלה למטה, קוקן אויף א זאך פון אויבן אראפ, כי על העומד במקום גבוה ורואה במקום נמוך לא יתכן לשון ראי', אימיצער וואס זעט א זאך פון אויבן און ער זעט און דער זאך געפינט זיך אונטן, איז דער לשון ראי' נישט חל אויף דעם, ווייל לשון ראי' איז מקרוב. כי אם הבטה מרחוק, ער זאגט בשעת א מענטש זעט א זאך פאראן א חילוק יסודי, פאר מען זאגט נאנטקייט און ווייטקייט פשוט אין מרחק, דא רעדט ער אז פאראן א חילוק אז א מענטש זעט א זאך אינעם זעלבן מרחק, אינעם זעלבן ווייטקייט, אינעם זעלבן מידה, אויב דער זאך געפינט זיך אונטן און דער מענטש געפינט זיך אויבן און ער זעט דער זאך מלמעלה למטה, קוקט עס אויס ווייטער ווי בשעת א מענטש זעט עס בשעת ער געפינט זיך אונטן און דער זאך געפינט זיך אויבן, אזוי איז דער סדר, דאס איז נישט מצד משך המרחק, אזוי איז דער טבע הדברים. און טבע טבע הבריאה, בשעת א מענטש קוקט א זאך פון אויבן אראפ, זעט זיך די זאך ווייטער ווי בשעת ער זעט עס פון אונטן ארויף. דאס ברענגט ער. איז די לשון השקפה וואס גייט אויף ראייה מרחוק, גייט עס אויף ווי דער אייבערשטער קוקט אויף אונז פון אויבן אראפ. עס פארהאן כאילו א כביכול א ראייה וואס מען קוקט אויף אונז פון אונטן ארויף, אדער פון אונטן, און עס פארהאן א ראייה וואס ווערט אנגערופן השקפה, דאס איז א ראייה מרחוק, וואס וואס הייסט מרחוק? מרחוק הייסט אז מען זעט א זאך פון אויבן אראפ. דאס זאגט ער. אבל העומד במקום נמוך ורואה במקום גבוה, אימיצער וואס געפינט זיך אין א נידריגע ארט און ער קוקט אויף א העכערע פלאץ, איז דארטן איז יתכן לשון ראייה, כי באמת איז קרוב אליו בראייה. אזוי דער סדר, בשעת א מענטש קוקט פון א זאך פון אונטן, זעט זיך די זאך נענטער, כמו השמש וכוכבים עם שהם רחוקים מאוד מהארץ נראים קרובים אצלנו, העומדים למטה לפי שהם בגובה. זעט ער אין חכמת, אין חכמת הטבע אז השמש און ערד זענען זייער ווייט, אבער וויבאלד אז דער מענטש קוקט אויף דעם פון אונטן ארויף, זעען זיי זיך אסאך מער נענטער ווי בשעת מען קוקט אויף א זאך פון אויבן אראפ. בשעת מען קוקט פון א פלעין, אין דעם זעלבן מרחק אז מען קוקט פון דאנענט אויף אויבן, זעט זיך נישט אזוי ווייט און אזוי קליין ווי בשעת מען קוקט עס פון אויבן אויף דעם זעלבן מרחק ממש. ובהבטה ממעלה למטה הוא בהיפוך שמדמה לעין ההרחק יותר ממה שהוא כשבא במעמד באר עמוק וכדומה, וכמבואר בספרי הטבע, אזוי איז דער סדר, מען רעדט פון דעם זעלבן מרחק ממש, און בשעת מען קוקט פון אויבן אראפ קוקט עס אויס נענטער, בשעת מען קוקט פון אונטן ארויף קוקט עס אויס פארקערט, אז מען קוקט פון אויבן אראפ קוקט עס אויס ווייטער, בשעת מען קוקט פון אונטן ארויף קוקט עס אויס נענטער. און בשעת מען זאגט די ווארט השקיפה, השקפה מיינט דעם ראי' מרחוק, מיינט מען אז דער אייבערשטער קוקט פאראן, מען רעדט פאראן דעם אייבערשטן מיט אידן, איז פאראן צוויי אופנים ווי די אייבערשטער קען קוקן אויף אידן, אדער מלמטה למעלה וואס דאס איז יעמאלט גיבט זיך דאס ארויס אין דער ווארט ראי', אדער מלמעלה למטה און יעמאלט גיבט זיך דאס ארויס אין דער ווארט השקיפה, און מצד דעם וואס דער אייבערשטער קוקט אויף אונז אין אופן פון השקפה, מלמעלה למטה, און יעמאלט ווערט א ספעציעלער ברך את עמך ישראל, בעטן מיר עפעס א ספעציעלע ברכה בשעת מען איז מקיים מצוות ביכורים דאס הייסט מען קומט צו צו דעם שלימות הענין פון ארץ ישראל, מען האט מען נעמט די פירות פון ארץ ישראל, מען קומט נישט אבי אזוי אין בית המקדש, דאס ברענגט ארויס דעם שלימות פון דעם וואס א איד ביי דעם ענין פון ארץ ישראל, דער שלימות אין דעם קיום מצוות ישיבת ארץ ישראל, מיט דער שלימות פון דעם זאגט מען אז וואס איז דער מטרה סופית פון דער מצוה פון ארץ ישראל איז אז דער אייבערשטער זאל אויף אונז קוקן אין אופן פון השקיפה, ער זאל אויף אונז קוקן מלמעלה למטה, וואס מצד דעם וועט ווערן א ספעציעלער ברכה וברך את עמך את ישראל. דאס גייט ער מבאר זיין. לפיכך כשרצה לאמר ענין השגחה אלוקית מלמעלה למטה אמר בלשון השקפה השקיפה בלשון השקפה. וואס מיינט דאס אבער אז דער אייבערשטער זעט אונז אין אופן פון מלמעלה למטה? וואס מיינט דאס? דאס גייט ער מבאר זיין אין דעם פרק, און ווי דער ענין פון זען אונז מלמעלה למטה איז נוגע אין דעם ענין פון ארץ ישראל.

ס'פאראן צוויי אופנים ווי מען קען קוקן אויף דעם גאנצן ענין, איז דער גאנצן סדר פון מציאות, דעם גאנצן ענין פון אלוקות, וואס ווייסן מיר פון דעם גאנצן ענין המציאות? ס'פאראן דעם אייבערשטן, וואס ער איז דער אמיתית המציאות, דער מקור הכל, דערנאך איז פאראן דאס וואס דער אייבערשטער האט משפיע געווען און מהווה געווען א וועלט, מאכט א מציאות, א מציאות פון א וועלט. איז פאראן צוויי דעות, צוויי אופנים ווי מען זאל מתייחס זיין צו דעם גאנצן ענין פון דעם אייבערשטן מיט דעם מציאות פון וועלט וואס איז באשאפן געווארן פון דעם אייבערשטן. דאס זאגט ער, וואס זענען די צוויי דעות? איז פאראן האל"ף איז דאס דער דעה שלמעלה. שלמעלה דאס איז דעם אייבערשטנ'ס דעה, ווי דאס איז כביכול ווי מצד דעם אייבערשטן איז, ווי מצד דעם אייבערשטן די הגדרה פון זיין מציאות מיט'ן מציאות הבריאה, און ווי קוקט דער אייבערשטן אויף דעם איז, אז הוא היש האמיתי, ער איז דער אמיתית המציאות, דער אמת'ער מציאות, דער אמת'ער יש, וכל מה שלמטה כלא חשיב, אלץ וואס איז אויסער דעם אייבערשטן, וואס איז נישט אים אליין איז כלא חשיב האט קיין ווערדע נישט און קיין מציאות נישט, פארוואס כי רק הארה בעלמא ונקרא אין, דאס הייסט אז דא אויכעט ער רעדט הארה בעלמא מיינט ער נישט נאר די מציאות פון וועלט איז הארה בעלמא, אויך דאס וואס דער אייבערשטער איז מהווה וועלט איז אויך א הארה בעלמא און כלא חשיב לגבי דעם אייבערשטן אליין, דאס ווערט אנגערופן אין, דאס הייסט דאס וואס דער אייבערשטער איז מהווה וועלט איז כלא חשיב לגבי דעם אייבערשטנ'ס מציאות אליין. ס'איז הארה בעלמא, עס הייסט אין דעם ענין ההתהוות ברענגט זיך אינגאנצן נישט ארויס דער גדלות פון דעם אייבערשטן, נישט נאר ס'ברענגט נישט ארויס די גדלות פון דעם אייבערשטן נאר ס'איז כלא חשיב, ס'איז קיין מציאות נישט. אנדערש ווי די בשעת דער מענטש, ביי די בשעת דער מענטש אויכעט געפינט עס פאראן דער מענטש אליין, דערנאך איז פאראן זיין פעולות, זיינע השפעות וואס ער וואס ער, זיין גדלות וואס ווי ס'גיט זיך ארויס צו א צווייטן, ביי א מענטש קען מען נישט זאגן אז זיין השפעה אויך איז כלא חשיב לגבי זיין מהות. אז מען זאגט אז א מענטש איז משפיע שכל צו א צווייטן צו ער איז משפיע חסד צו א צווייטן צו ער מאכט א געוויסער פעולה איז דער וואס א מענטש זאל נאר נישט מאכן וואס פאר א יצירה א מענטש זאל נישט מאכן איז ברענגט עס עפעס ארויס פון דער מהות פון דער מענטשן ברענגט עס עפעס ארויס פון די מעלות פון דעם פון דעם פון דעם מענטשן וועגן ווער עס האט געמאכט וואס האט יוצר געווען די פעולה. מה שאין כן לגבי דעם אייבערשטן איז פארקערט, ער איז, זיין מציאות איז דער מציאות האמיתי, און אלץ וואס איז נישט אים אליין, אויך דאס וואס ער איז משפיע צו אלץ וואס ער מהווה א וועלט, איז דאס כלא חשוב לגבי דעם אייבערשטן. די פרטים וואס נישט נוגע דעם העט דאס וויל ארויסברענגען דא, אז לג ווי דער אייבערשטער קוקט אויף וועלט איז דער גאנצער ענין פון התהוות העולם, דאס וואס ער באשאפט א וועלט איז דאס כלא חשוב לגבי אים אליין, ס'האט קיין מציאות נישט לג אויסער אים אליין, כי הוא רק הארה בלבד ונקרא אין. כמו שכתוב אין מצוה תי"ז פרק ג' די מצוה פון אחדות הוויה זאגט ער בפירוש אין עוד כולי, אבער וואס איז די פשט אין עוד? אין עוד מיינט אז עס איז נישטא קיין ענין נישט אויסער דעם אייבערשטן אליין, דאס איז דער אויפטו פון אין עוד. פארהאן דער פשטות'דיגער מושג פון אין עוד אז דער וועלט איז קיין מציאות נישט, און דער וועלט איז אפהענגיג אויפן אייבערשטן, אז דער וועלט איז תלוי, אין דעם וואס דער אייבערשטער איז מהווה די וועלט, אבער ער זאגט דארטן נאך א טיפערע זאך אז דער אייבערשטער איז נאך באין ערוך צו דער מציאות פון וועלט ביז אז אין וועלט גיבט זיך נישט ארויס קיין ענין נישט פון דעם גדלות פון דעם אייבערשטן, נישט נאר אבער דער וועלט איז אפהענגיק אין אלוקות, מ'וואלט געקענט זאגן דער וועלט איז אפהענגיק אין דעם אייבערשטן, אבער אבער אין דעם וואס דער אייבערשטער מאכט א וועלט. אין אונזער וועלט גיבט זיך ארויס עפעס מעלות און די גדולה פון דעם אייבערשטן, אין דעם וואס דער אייבערשטער באשאפט א וועלט קען מען דערקענען א געוויסער אפילו אין א מצומצם'דיגע אופן קען מען דערקענען אביסל פון דער מעלות און דער גדלות פון דעם אייבערשטן, אין דעם לייגט צו דער מצוה פון אין עוד איז אז מען זאל וויסן, א איד זאל וויסן זיין אז אין וועלט, דאס וואס מיר זעען דעם גדלות פון אייבערשטן אין וועלט גיבט אונז אינגאנצן נישט ארויס דער מהות פון דעם אייבערשטן, וואס וואס הייסט גיבט אינגאנצן נישט ארויס? אז ס'איז כלא חשוב, ס'הייסט גארנישט לגבי דעם אייבערשטן, דאס ברענגט אינגאנצן גארנישט נישט ארויס. ס'איז קיין זאך נישט לגבי דעם אייבערשטן. וזו הדעה שלו דהיינו כמו שהוא קמיה יתברך, ס'איז ווי מען קוקט אויף דעם ענין מצד דעם שטאנדפונקט פון דעם אייבערשטן, איז דער וועלט כאין וכלא חשיב, נישט נאר דער מציאות פון דער וועלט, נאר אויך דאס וואס דער וועלט ברענגט ארויס, גדלות הווי', דאס כלא חשוב לגבי דעם אייבערשטן, דאס איז כאין וכלא חשוב לגבי דעם אייבערשטן. דאס איז אלץ מצד ווי די אייבערשטער קוקט אויף דעם גאנצן ענין המציאות. הב' היא כמו שנראה לגבי הנבראים, ווי מיר ווי מיר נעמען די עניינים, ווי נבראים נעמען די עניינים, ווי נעמען מיר עס, שנדמה להם שהם בחינת יש ודבר, א נברא קען זיך ביי אים קיינמאל נישט לייגן אז ער איז גארנישט, ער איז דאך א מציאות, וויפיל ווי דער זאך איז נרגש ביי אים, ער איז דאך א זאך, א נברא וועט קיינמאל נישט קענען דערגיין אז ער איז קיין ענין נישט, ער איז גארנישט כפשוטו, ער איז קיין זאך נישט. אז ס'איז דאך ער, וועט ער אלעמאל בלייבן אין דעם ענין אז ער איז א מציאות, אז ער איז עפעס, נישט אז ער איז גארנישט, איז ביי דער נברא דער דעה אז ער איז א מציאות. שנית, לגבי נבראים שנדמה להם שהם בחינת יש ודבר, דער נברא קוקט אויף דעם פארקערט, ער איז א מציאות, און ער קען גארנישט אויסמאלן אז ער איז גארנישט, איז אפילו, אפילו אז מען וועט קומען צו די הכרה אז מען איז באשאפן געווארן, א נברא קען קומען צו א הכרה אז ס'איז דא ראיות פון דער בריאה אז מ'איז דא, מיר האבן א בורא, אין דבר עשה את עצמו, ס'איז דא ראיות אז ס'איז פארהאן א בורא. אבער אז מען זאל אז מען זאל אנקומען צו א הכרה אז דער גאנצער מציאות איז כלא חשוב לגבי דעם אייבערשטן, אז אין דעם וואס דער אייבערשטער באשאפט די וועלט, אין דעם גיט זיך ארויס זיין גדלות, דאס קען א נברא נישט קענען פארשטיין מצד עצמו. א נברא קען נישט צוקומען צו די הכרה אז אז אז זיין מציאות איז כלא חשוב אז ס'איז גארנישט לגבי דעם אייבערשטן, אז ס'איז קיין מציאות נישט, ס'איז קיין ענין נישט, און זיין מציאות גיט גארנישט ארויס, דאס קען ער נישט דערגיין, ווייל בכדי צו קומען צו די הכרה אז מיין מציאות איז גארנישט, דארף איך דערהערן אז פארהאן א זאך וואס איז אינגאנצן שלא בגדר מיין מציאות. אויב יעדער ענין וואס א מענטש פארשטייט איז בהכרח האט עס, איז ער איז ער דאס תופס, איז ער דאס מבין, ער פארשטייט דאס. אויב ער פארשטייט דאס מיינט עס אז ער האט א, עס איז דא עפעס אן ערך צו וואס ער פארשטייט צו זיין מציאות. א מענטש קען נישט פארשטיין א זאך וואס איז אינגאנצן מושלל פון זיין אופן המציאות, ס'איז נישט שייכות. זאג, אזוי ווי א מענטש א מוגבל קען קיינמאל נישט האבן א תפיסה און א השגה אין בלי גבול, וויבאלד אז ער איז א מוגבל און זיין שכל איז מוגבל, און וואס זיין שכל נעמט איז דאס אלעמאל א מושג מוגבל, זיין שכל איז דאך א דבר של, א דבר גבולי, א דבר מצוי, וועט זיין שכל אלעמאל, וואס זיין שכל וועט נאר פארשטיין וועט דאס אלעמאל נעמען א זאך ווי שכל, ווי ער פארשטייט א זאך, שכל איז גבולי, וועט ער נעמען אלעמאל א זאך מיט תפיסה, מיט א הגבלה. אויב דער ענין פון אלוקות האט עפעס א הגבלה, אויב דער מציאות פון דער נברא האט עפעס אן ערך, האט עפעס א חשיבות לגבי דעם אייבערשטן. בכדי צו דערהערן ווי דער וועלט איז כלא חשוב לגבי דעם אייבערשטן און ווי דער וועלט איז גארנישט, דער וועלט ברענגט גארנישט נישט ארויס פון גדלות השם, דארף מען האבן עפעס א דערהער, עס דארף מאיר זיין דער בלי גבול און דער אין סוף פון דעם אייבערשטן, און א נברא מוגבל קען נישט דערהערן דער אין סוף פון דעם אייבערשטן, ס'איז נישט שייכות. איז ביי א נברא, איז וואס איז דער דעה מצד א נברא וואס ער איז א גבולי? דער נברא וועט אלעמאל, וויפל העכער א נברא וועט נישט נאר קלעטערן אין זיין הכרה, וועט ער קיינמאל נישט צוקומען צו די הכרה אז ער איז קיין מציאות, ער האט קיין ערך נישט לגבי דעם אייבערשטן, וועט קיינמאל נישט קומען צו אזא הכרה. דאס זאגט ער, איז דער דעה מצד הנבראים איז אז ער איז א יש ודבר, ער איז א מציאות. איי וואס, ואומרים שהבריאה יש מאין, וואס הייסט יש מאין? רצונו לומר שהאלוקות בבחינת אין על שם שאינו מושג.

אזוי ווי מען זאגט ביי א קינד, פאר דעם וואס זיין מח איז מפותח, איז דער איינציגער זאך וואס הייסט א פאראנענקייט, וואס הייסט אז די זאך איז פאראן לגבי א קינד איז, אז ער קען דאס אנטאפן מיט די הענט, צו ער קען דאס זען. אויב ער קען דאס נישט זען, עקזיסטירט עס נישט לגביו. עס עקזיסטירט נישט, אין זיין וועלט איז נישטא אזא זאך. וואס הייסט ביי אים א פאראנענקייט, וואס פאר א זאך איז עקזיסטירט, עקזיסטירט די זאך וואס ער קען אנטאפן. אויב ער קען עס נישט אנטאפן, דאס הייסט ער קען נישט ער קען נישט צוקומען צו דעם, איז דער זאך נישטא, אין זיין מציאות, אין זיין עקספיריענס איז דער זאך נישטא, איז על דרך זה א נברא, אין זיין אין דער מציאות וואס א נברא קען דערגיין, צו וואס ער קען אנטאפן, וואס ער קען מרגיש זיין, איז דער אמיתות פון אלוקות איז נישטא אין דער מציאות פון א נברא, ס'הייסט אין, ס'איז נישט מושג ביי א נברא, ס'איז נישטא ביי אים. איז אין על שם שאינו מושג ווען די נבראים זאגן בבחינת יש ודבר אין זיך אליין, נישט יש ווען זאגן, מ'זאגט לגבי די אייבערשטן אז די אייבערשטער ווערט אנגערופן א יש, זאגט ער פריער אין דעם דעה העליונה אז ס'איז א יש האמיתי, די אייבערשטער ווערט אנגערופן א יש נישט ווייל ער איז נראה, זיין מציאות באשטייט נישט אין דעם אז ס'איז פאראן אז מ'קען אים אנטאפן, אן אמת'ע מציאות איז אז ער איז פאראן ווייל ער איז אן אמת'ע פאראן, נישט ער איז פאראן ווייל מ'קען אים אנטאפן, דאס איז דער חילוק יסודי ווי מ'זאגט דער יש ביי נבראים ווי דער יש אין אלוקות.

אז חסידות רעדט וועגן, דאס איז נישט לאו דווקא א מושג פון חסידות, בכלל מען זאגט דער אמת, אז מען זאגט א אמת'ע מציאות איז אויב דער גאנצער מציאות באשטייט אין דעם וואס מען קען אים פילן, וואס מען קען אים טאפן, איז א ראיה אז ער איז נישט קיין אמת'ע מציאות, ער איז נאר א מציאות ווייל אנדערע זאגן אז ער איז א מציאות אין א געוויסער זין, ווייל ער ווערט געפילט ביי אנדערע. א אמת'ע מציאות הייסט אז ער איז פאראן, ער איז פאראן ווייל ער איז א זאך וואס געפינט זיך, דארף נישט האבן קיין הצדקה פון הרגש, פון געפיל. וואס דארף ער האבן די הצדקה אז מיר קענען פילן און זען? פילן און זען איז אז אין די גדרים פון ראי' און הרגש ער געפינט זיך, ער איז דא ווייל ער איז א פאראנענקייט, ווייל ער איז א מציאות, ווייל ער איז א דבר הקיים, דארף ער נישט האבן די הצדקה אז א צווייטער זאל אים קענען האבן, א אמת'ער מציאות, א אמת'ער פאראנענקייט איז, ער איז דא בזכות דעם ווייל ער איז א מציאות, ווייל ער איז א פאראנענקייט, ווייל ער איז אן אמת. ער דארף נישט האבן דעם ענין אז א צווייטער זאל אים מרגיש זיין. ביי אונז איז יעדער זאך מצד זיין ענין אליין איז ער נישטא. איך זאג, אז דער טיש איז דא ווייל א טיש איז אזא מין סארט זאך וואס מוז זיין דא, א טיש איז א זאך וואס ס'איז א פאראנענע זאך, א טיש איז נישט קיין פאראנענע זאך מצד דעם תוכן פון א טיש, וואס הייסט אז דער טיש איז דא? אז מיר פילן דאס איז ער דא, אין דעם באשטייט זיין גאנצע פאראנענקייט אז ער איז דא און מ'קען עס פילן, נישט ווייל ער איז א פאראנענע זאך, ביים אייבערשטן, ער איז מצד זיך א פאראנענע זאך, דער אייבערשטער מצד דעם אייבערשטן כביכול איז א פאראנענע זאך, איז צו א צווייטער האט אים צו נישט למאי נפקא מינה, ער איז א פאראנענע ווייל ער איז א פאראנענקייט.

דער נברא זיין יש איז ווייל מען קען אים נישט לייקענען, ער איז דא, קענסט נישט זאגן אז ער איז נישט דא, זעסט דאך אים. נישט ווייל באופן חיובי איז ער מצד עצמו א פאראנענע זאך, ער איז דא ווייל דו זעסט אים דאך, אנדערע זאגן אז ער איז דא, דארף האבן א הוכחה אז ער איז דא, נישט אז ער איז דא ווייל ער איז א פאראנענע זאך. איז דאס איז על כל פנים.

ביי אים וואס הייסט פאראן א זאך וואס מיר קענען אנטאפן א זאך וואס מיר קענען פילן אין דאס באשטייט פאראן דאס וואס מיר קענען נישט אנטאפן און פילן דאס הייסט אז מיר קענען אים נישט אז א צווייטער קען אים נישט קען אים נישט עקספיריענסן איז ביי דער נברא דאס א זאך וואס איז נישטא ס'איז אן אין אינו מושג ביים אייבערשטן איז פארקערט ער איז דער אמת'ער מציאות און פארקערט א מציאות וואס איז וואס איז דאן א מציאות ווייל מען זעט עס איז ביים אייבערשטן דאס כלא חשיב איז דאס גארנישט.

אין אזא מין סארט פאראן גיבט זיך נישט ארויס דעם מהות דעם גדלות פונעם אייבערשטן אפילו נישט זיין כח החיות ס'ברענגט זיך נישט ארויס אין דעם סארט וועלט ס'איז כלאחשיב ס'איז כלאחשיב איז לגבי דעם אייבערשטן אין דער וועלט כלאחשיב און לגבי נבראים איז פארקערט זאגט ער ווייטער וזהו פירוש הא? אז אזא מין סארט הופכיות פון דעם אייבערשטן מיטן וועלט. איז דער וועלט גיט נישט ארויס קיין שום מושג נישט אפילו קיין מושג בצמצום אין דער אמיתית המציאות פון אלוקות אז דער וועלט איז א אויפגעמאכטע מציאות סאיז לגבי דעם אמת'ן מציאות פון אלוקות איז דאס קיין מציאות נישט ס'קיין זאך נישט בכלל, נישט דאס ווערט אנגערופען א זאך נישט דאס ווערט אנגערופען א מציאות אזוי ווי יעדער איינער פארשטייט אז אז מען קען נישט ארויסברענגען דער אלטער רבי זאגט אין תניא מען קען נישט ארויסברענגען דער מעלה פון שכל אין דעם וואס מען קען נישט נישט אנטאפן פארוואס נישט ווייל פארשטאנד

ס'עקזיסטירט נישט אין שכל. אין שכל איז פשט, וואס הייסט מציאות דארט אז ס'אויסגעהאלטן? סתם אזוי אז ס'געפינט זיך א זאך אז מ'קען רעדן די ווערטער, דאס קיין אידיע נישט, ס'קיין סברא נישט. על דרך זה אז מ'זאגט, און מיט אזא מין סארט שטות קען מען אינגאנצן נישט ארויסברענגען שכל. ס'איז אן אנדערע סארט מציאות, קענסט נישט, ס'איז נישטא קיין התאמה צווישן דעם מיט שכל, ס'איז אן אנדערע סארט, אן אנדערע סארט סוג המציאות. על דרך זה אלוקות מיט נבראים איז אנדערע סארטן פאראנענקייטן.

איז א מענטש וועט מאכן א יצירה, ער מאכט נישט קיין זאך, ער מאכט א זאך וואס ס'קוקט אויס אזוי. קענסט זאגן אז אין דער מציאות וועט זיך ארויסברענגען אים, אז ס'איז נישטא בכלל קיין מציאות, ס'איז נישטא קיין זאך דא. קען זיך אין א, אין א זאך וואס איז נישטא, קען זיך ארויסברענגען די מהות פון א מענטשן, אז ס'איז קיין מציאות נישט בכלל. קענסט נישט זאגן אז אין א פעיק-זאך, אין א זאך וואס האט אין זיך קיין ממשות נישט, זאל זיך ארויסברענגען, ארויסברענגען עפעס א מעלה און א תכונה פון דעם מענטשן, אז דער זאך איז קיין מציאות נישט, נאר וואס קוקט אויס אזא מציאות. און לגבי דעם אייבערשטן, דער מציאות פון דער וועלט איז קיין איז נישט קיין מציאות, נישט קיין ממשות, ס'קוקט אויס ווי ס'פאראן, אבער ס'איז נישט פאראן באמת. ווי דער אייבערשטער קוקט אויף די מושג פון פאראנענקייט איז דער מציאות פון וועלט עקזיסטירט נישט, ס'איז קיין מציאות נישט. קען נישט זיין אז אין אזא מין סארט זאך זאל זיך ארויסברענגען געטליכקייט אין אזא מין סארט וועלט. דאס זאגט ער.

ס'קוקט אויס אזוי, אבער ס'איז נישט באמת אזוי. איך זאג אפילו אין אונזער, די מציאות פון וועלט איז אז מ'זעט אז ס'פאראן א וועלט, ס'נרגש, ס'פילט זיך אז ס'פאראן א וועלט, מ'קען אנטאפן אז ס'פאראן א וועלט. דאס, אזא מין סארט פאראנענקייט וואס די גאנצע מציאות באשטייט אין דעם וואס מ'פילט עס, מ'פילט עס און מ'זעט עס און מ'קען זיך אנשטויסן אין דעם, לגבי דעם אייבערשטן איז דאס, דאס איז נישט, דאס נישט דאס מאכט א זאך א מציאות. דאס קיין ממשות נישט. ס'קוקט אויס אזוי. אבער דאס קיין מציאות נישט, ס'קיין ממשות נישט, אזא מין זאך וואס נאר קוקט אויס אז עס איז פאראן אבער עס איז באמת נישט פאראן, איז עס דאס כלא חשיב לגבי דעם אייבערשטן, עס איז כאין וכאפס לגבי דעם אייבערשטן. אבער צוריק, א נברא, וויבאלד אז ער לעבט און ער איז אזא מין סארט מציאות, וועט ער קיינמאל נישט קענען פארשטיין אז ער איז גארנישט, ער איז דאך דער מציאות, ער איז דאך דער הגדרה. און לגבי אים פארקערט, לגבי אים דער אמיתית המציאות, א מציאות וואס איז נישט, נישט, נישט, וואס באשטייט נישט אין פילן, וואס באשטייט נישט אין אנטאפן, וואס ער איז דא בזכות עצמו, בזכות מהותו אליין, ביי א נברא איז אזא מין סארט זאך קיין מציאות נישט, ער ווייסט נישט וואס דאס מיינט אזא זאך, אז ער איז דא ווייל ער איז דא, און ער דארף נישט האבן קיין שום תכונות אויסער זיך אליין אז ס'זאל זיך געפינען, נישט טאפן, נישט פילן, קיין שום גארנישט, אין וואס באשטייט אז ער איז פאראן. ביי אונז איז פאראן אלעמאל אז ער איז מורגש אין עפעס, ער איז מורגש אין אונזערע גדרים, אין ראי', אין שמיעה, אין הרגש, אין מישוש, ביים אייבערשטן, ער איז דא ווייל ער איז א מהות, ער איז א מציאות, ער איז א קיים, אזא מין סארט זאך קען א נברא קיינמאל נישט פארשטיין, קען נישט דערהערן אזא זאך. דאס איז יש מאין. שמא אלמלי וזהו כל עיקר מצוות אמונת היחוד, דאס זאגט דער צמח צדק. איבערגעהיפט א שורה, והנה אנו אומרים, אה, והנה אנו אומרים, אידן זאגן מודים אנחנו לך, פירוש אנחנו מודים שהאמת כמו שהוא קמי יתברך, שלמעלה הוא היש ולמטה הוא האין, וזהו כל עיקר מצוות אמונת היחוד. דאס איז איינע פון די נקודות פון חסידות באמת, אז דא א נברא קען קיינמאל נישט דערגיין מצד זיינע כוחות, מצד זיין הכרה וועט ער קיינמאל נישט דער, קענען דערגיין אז כולא קמי כלא חשיב. וואלט מען געקענט מיינען אז א איד, אקעי, וויבאלד אז דאס איז נישט אין אונזערע גדרים, איז דער תפקיד פון א מענטש איז אז ער זאל זיך פארבינדן מיטן אייבערשטן וויפיל אין זיין מציאות קען ער אנקומען צום אייבערשטן, אזוי וואלט מען געקענט פארשטיין. אין וואס באשטייט די תכלית מטרת האדם עלי אדמות, אין וואס דארף ער ליגן, ער דארף ליגן אז על כל פנים אין די גדרים פון א נברא זאל ער קענען צוקומען צום אייבערשטן וויפיל א נברא קען דערגיין. זאגט ער דארט דער עיקר מצוות א א וואס זאגט א איד, וואס איז דער מהות פון א איד, אז מודים אנחנו לך, און דאס איז עיקר מצוות אמונת היחוד, הגם אז אין אונזערע כלים מצד אונזער מציאות קען מען נישט דערהערן דעם כולא קמי כלא חשיב, אבער אין וואס באשטייט תכלית מטרת האדם עלי אדמות אויף צו אריינברענגען אין זיך דעם הכרה ווי דאס איז לגבי דעם אייבערשטן, דאס איז מודים אנחנו לך, דער נישט מען זאל זיך אריינלייגן אין אונזער דעה, א איד זאל זאל מודה זיין צום אייבערשטנ'ס דעה.

דער מענטש בלייבט מיט זיינע כלים, דער מענטש נעמט זאכן ווי ער פארשטייט, נאר ער דארף וויסן זיין אז ס'איז פארהאן א בורא עולם, עס איז פארהאן א מקור אויף אלץ, און דאס וואס ער געפינט זיך ווייל דער אייבערשטער האט אים באשאפן. דער בעל שם טוב טייטשט אויף וואס איז דער עיקר מצוות אמונת היחוד, אז מען זאל טאקע פארשטיין נישט ווי דער נברא מצד עצמו פארשטייט, מען זאל מאמין זיין, מען זאל מודה זיין צו דעם ווי דער אייבערשטער זעט דעם ענין, אין דעם באשטייט מצוות אמונת היחוד. ומה ש א, ומה ש א, און וואס דארף מען גלייבן? נישט געענדיגט, מען דארף גלייבן אז ווי, מען דארף מודה זיין צו דעם אמת ווי דאס איז לגבי דעם אייבערשטן, איי מיר לעבן דאך אין א וועלט וואס איז א מציאות, און וואס דארף מען זאגן אז דער מציאות איז עפעס א, מען זאל, ס'איז א אחיזת עיניים, ס'איז עפעס א אויסגעדוכטע זאך, וואס דארף א איד גלייבן? אז דער אייבערשטער איז דער אמת, און אונזער דעה איז שקר? סתם אזוי, עפעס א שטות. זאגט ער ניין, מען דארף וויסן זיין מה שהעולם ומלואו נראה ליש ודבר, דאס איז יא באשאפן געווארן א וועלט, און אין אונזער הרגש איז דאס א דבר, איז דאס א מציאות, דאס איז פאראן, איז זהו מצד הצמצומים והעלמים. גערעדט כמה פרטים בחדא מחתא, די ערשטע ווארט איז, א איד דארף וויסן זיין אז דער אייבערשטער מצד עצמו און לגבי אים איז כולא קמיה כלא חשיב, אבער מען דארף אויכעט וויסן זיין אז דאס וואס דער וועלט איז נראה ליש איז ווייל דער אייבערשטער האט דאס געמאכט, דאס וואס דער וועלט איז נראה ליש ודבר, איז דאס ווייל דער אייבערשטער האט זיך מצמצם געווען, און מצד דעם וואס ער האט זיך מצמצם געווען איז דער עולם טאקע א מציאות, דאס דארף מען וויסן. ס'איז און דער גאנצער מצות אמונת היחוד, ווי קוקט א איד, איך האב מיין מציאות און ס'איז דא ווי איך פארשטיי ווי איך נעם זאכן, און דער אייבערשטער האט עס געמאכט, דאס ווייס איך. קומט מצות אמונת היחוד און קומט און קומט צו גיין און זאגט אז מען זאל וויסן אז דער אייבערשטער כולא, מען דארף אריינהאקן ביי זיך אין הכרה אז לגבי דעם אייבערשטן איז דער גאנצער ענין כלא חשיב ממש, און מען זאל וויסן, מען זאל האבן עפעס ביי זיך א קשיא אז דער וועלט איז דאך א גארנישט, און מען זאל וויסן זיין אז דאס איז דער וועלט וואס נראה ליש ודבר, דאס איז נישט, עס איז נישט קיין שקר, נאר דער אייבערשטער האט זיך מצמצם געווען און מצד דעם צמצום איז דער וועלט א מציאות. שפעטער מיר ווייסן מיט דאס א איד דארף דאס אויך וויסן ער דארף וויסן זיין אז מצד הצמצום איז דער וועלט טאקע יא א יש ודבר יא א מציאות דאס וועט ער זאגן ומה שאנו רואים זהו מצד הצמצום והעלם כדכתיב קל מסתתר ס'איז עכט א ענין אמיתי אז דער אייבערשטער איז זיך מסתתר שעל ידי צמצום זה נראה הנברא ליש. איז איז הייבט ער רעדן מצד דעם צמצום, איז מצד הצמצום מיט דעם וואס ער האט זיך מצמצם געווען, וואס הייסט מצמצם געווען? דאס הייסט ער האט מעלים געווען זיין בלי גבול, ער האט מעלים געווען דער אמת פון זיין מציאות, און בשעת ער איז מעלים דער אמת פון זיין מציאות איז וואס איז נישט נרגש זיין מציאות, ער שטייט אין א צמצום, און מצד דעם איז געווארן א מציאות פון א וועלט וואס האט יא א חשיבות. ס'איז נישט דער פשט אז מיר האבן, דער אייבערשטער האט אונז באשאפן, און מיר, ביי אונז דוכט זיך אז דער וועלט איז א מציאות, ס'איז נישט אזוי. דער אייבערשטער האט זיך אליין מצמצם געווען, און זיך אליין אריינגעשטעלט אין דעם סארט מציאות אז דער וועלט איז א מציאות טאקע. דאס אז ביי אונז איז דער וועלט א מציאות, פון וואנעט שטאמט דאס וואס מיר מיינען אז דער וועלט איז א מציאות? פון וואס שטאמט עס טאקע אז, וואנעט קומט עס טאקע אז דער סארט מציאות פון עולם הזה איז ביי אונז א יש ודבר? פון וואנען שטאמט עס? נישט ווייל מיר זענען באשאפן געווארן אלס נברא, דערפאר דוכט זיך ביי אונז אז דער וועלט איז א מציאות. דער שורש הייבט זיך אן איז ווייל דער אייבערשטער האט זיך אריינגעשטעלט און זיך מצמצם געווען אין אזא אופן. ער האט זיך מצמצם געווען אין אזא אופן אז ער אז אז אזא מין סארט מציאות הייסט א מציאות לגבי אים, לגבי אים ווי ער שטייט בצמצום. דערפאר איז עס געווארן א מציאות, ס'איז מצד דעם ווי ער איז אן א צמצום, מצד דעם וואס זיין מהות לייכט בגלוי, מצד דעם כולא קמיה כלא חשיב, און מצד דעם ווי ער איז זיך מצמצם, וואס ער באהאלט זיין בלי גבול, און ער באשרענקט זיך כביכול אין א ציור מוגבל, און מצד דעם איז דער אופן המציאות פון וועלט טאקע יא א מציאות, יא יש ודבר. אויב אזוי איז ועל פי צמצומים אלו הוא דעה הב'. מ'עט באלד זען וואס איז די נפקא מינה. יעדע זאך האט א חשיבות, יעדע זאך עקזיסטירט. און ביידע זאכן, און ביידע זאכן, און ביידע זאכן, דאס וואס דאס אונזער הרגש ווען מיר נעמען דער וועלט, איז עס נישט געווארן סתם אזוי מצד די ווייל מיר מיר זענען נישט, עס איז עפעס א שקר וואס מיר האבן זיך אויסגעדוכט. אלץ ווען מיר נעמען דער וועלט און מיר עקספיריענסן עולם הזה, שטאמט דאס פון דעם ווייל דער ווייל עס איז פארהאן א שם אלוקים און ער האט זיך אריינגעשטעלט אין אזא מין סארט ציור אז דער וועלט האט אין זיך די די מציאות. דערפאר שפירן מיר דער וועלט אזוי. דער אלטער רבי זאגט אין תניא, מצד שם אלוקים איז דער וועלט געווארן א חשוב, און א חשוב, א מציאות טאקע בפני עצמה, זאגט אלטער רבי אין תניא, כאילו יש ודבר בפני עצמו. מצד שם אלוקים איז דא א צמצום, וואס מצד'ן צמצום, וואס הייסט אז דער אייבערשטער איז זיך מעלים, און מצד דעם העלם ווערט טאקע דער וועלט א מציאות. ס'איז א נוגע דער צמח צדק זאגט עס טאקע אין דרך מצוותיך, ער ברענגט א משל פון א אב המשתעשע עם בנו, אז דער טאטע דארף מחנך זיין דעם קינד, בכדי צו מחנך זיין דעם קינד דארף ער ווייזן דעם קינד, למשל אז די קינד טוט עפעס א נארישקייט, דארף דער טאטע ווערן אין כעס, בכדי אז דער קינד זאל נתחנך ווערן, דארף דער טאטע ווייזן דעם קינד אז די זאכן וואס דער קינד טוט, ס'איז א פראבלעם מצד דעם גודל חכמתו פון דעם אב, איז דאס אז דער קינד עפעס באשמוצט זיך, דאס איז קיין מציאות נישט, די גאנצע זאך פון שמוציג און כ'ווייס די די נארישקייטן ביי די קינד וואס מ'דארף מחנך זיין די קינד ווי ער דארף זיך שפילן און כ'ווייס דאס איז בכלל נישט נוגע דעם אב, נאר ער דארף ווייזן דעם קינד. דארף ווייזן, ער דארף דאך מחנך זיין דעם קינד, ער דארף זיך אריינשטעלן, און דער טאטע דארף זיך אריינשטעלן ווי דער קינד פארשטייט זאכן, און ווי און וואס פאר א לעבן לעבט דעם קינד, בכדי אז דער קינד זאל פארשטיין און זען ווי ער דארף זיך פירן. אויב ס'איז דער קינד עפעס פאלט נישט ריכטיג, עפעס דארף מען מחנך זיין א קינד גיין אויף א בייסיקל, איז דער טאטע, דער גאנצער ענין פון א בייסיקל איז א חכם גדול, וועמען די גאנצע זאך קיין מציאות נישט, אבער עס איז נוגע אז דער קינד זאל זאל זיך אויסלערנען ווי צו גיין, אויסלערנען ווי צו ניצן די פיס, דארף ער זיך אריין לייגען אין דער קאפ פון א קינד און זען ווי בשעת ווייל מצד דער קינד איז עס א גרויסע זאך טאקע דעם גיין מיט א בייסיקל און ער דארף אים מדריך זיין און ווייזען דער קינד בשעת ער פאלט די ווערט ער אין כעס און עס איז נישט גענוג אז ער פאלט עס איז נישט גוט אז ער פאלט און ער דארף אזוי שפילען מיט'ן קינד בכדי אז דער קינד זאל זיך אויסלערנען און דאס איז דער צמצום עס איז גענוצט אלס א דוגמא מצד דעם אייבערשטען אליין די גאנצע מציאות פון וועלט קיין מציאות נישט נאר דער אייבערשטער כביכול האט זיך מצמצם געווען און ווייזט אונז כאילו ווי עס איז באמת א מציאות. דאס איז איין ווארט, נישט סתם אזוי ווי אזוי, אן דעם קען מען פארשטיין אז דער אייבערשטער האט באשאפן א וועלט, און אין דער וועלט מיינט מען אז ס'איז א מציאות, זאגט ער ניין, דער טאטע, דער קינד זעט פון דעם טאטן אז זיין שפילכל איז א מציאות, דער טאטע ווייזט דעם קינד, אז ביי דער טאטע איז נוגע טאקע ווי דער קינד שפילט זיך ארום, דאס הייסט, דאס אז דער וועלט איז א מציאות ווייל דער אייבערשטער באווייזט אונז, איז זיך מצמצם און ווייזט אונז כאילו ווי דער וועלט איז א מציאות. דאס איז דער ענין פון צמצום, קל מסתתר, דער אייבערשטער באהאלט זיין בלי גבול, ער איז מעלים גודל חכמתו, און ס'ווייזט זיך אויס ביי אונז ווי מיר זעען דעם אייבערשטן אז די וועלט איז א מציאות. ווען מיר קוקן אז דער אייבערשטער האט באשאפן א וועלט, קוקט דאס אויס פון אונזער שטאנדפונקט אז די וועלט איז זייער א חשוב'ע זאך לגבי דעם אייבערשטן ווייל ער האט עס באשאפן, און ער האנדלט מיט די וועלט, ער איז מנהיג את העולם, ס'איז חיות א מציאות, ס'הייסט, מיר זעען אז די וועלט איז א מציאות ווייל ער ווייזט אונז אזוי, ווייל דער טאטע ווייזט אונז אזוי, צום האט אזוי געזאגט. דעם אבער אין דעם איז דא עפעס א דבר נוסף אין דער נמשל לגבי דער משל, אין דער משל, צי דען איז דער איז דער שפילכל טאקע א זאך לגבי דעם טאטן? דער טאטע ו ס'איז נאר וואס דער טאטע דארף ווייזט דעם קינד כאילו ווי ס'איז אים נוגע, אבער ס'טאקע אים נישט נוגע. ביי דער טאטע איז טאקע נישט נוגע די גאנצע שפיל, די גאנצע משחקים פון דעם קינד. ער ווייזט נאר דעם קינד אז דער קינד זאל אויסדוכטן ביי אים איז דאס א מציאות. בהחלט מצד דעם חינוך. אבער באמת, אויב דער טאטע איז א חכם גדול און לגבי אים זענען די די שפילכל קיין מציאות נישט, דער טאטע קען נישט מאכן אז אז די זאך זאל יא יא זיין א מציאות. אויב ביי געוויסן מענטשן איז דער ענין פון פון פון פון שפילן באל קיין חשיבות נישט. אזא מין סארט מענטש איז ער, איז ער א גרויסער חכם און לגבי אים איז די אזא משחק קיין מציאות נישט, האט האט נישט קיין ערך. ער קען זיך מאכן פון היינט ביז מארגן, אויב ס'איז קיין מציאות נישט וועט נישט העלפן ער וועט זיך מצמצם זיין ווען עס איז נישטא אזא זאך, אויב ביי דיר איז דער זאך קיין חשיבות נישט וועט נישט העלפן אז דו מאכסט זיך אזוי און ביסט מצמצם דו האסט ליב דיין קינד, דער זאך איז קיין מציאות נישט לגבי דיר, ווי וועט עס העלפן וואס דו באהאלטסט דיין חכמה? לפעול ביי דיר איז די זאך קיין מציאות נישט, זאג ביים אייבערשטן איז אנדערש, ביים אייבערשטן אויב ער האט געוואלט. זיך מצמצם זיין, איז דער צמצום טאקע א ענין אמיתי, ס'איז געווארן טאקע אזוי. מצד דעם וואס דער אייבערשטער האט זיך געוואלט מצמצם זיין, איז געווארן איז געווארן דער ענין המציאות ווי דאס איז מצד הצמצום. ס'איז א ענין אמיתי. ס'איז נישט ווייל דער אייבערשטער באהאלט זיין בלי גבול, און ס'איז ער ווייזט זיך עס ווייזט זיך אויס כאילו ווי ס'איז די וועלט איז א מציאות. מצד דעם צמצום איז דער וועלט טאקע געווארן א מציאות.

און ווי זאל זיין די מציאות אלס א מציאות. אבער וויבאלד אז דאס וואס דער וועלט איז טאקע א יש, ס'איז טאקע א פאראן באמת, איז דאס דערפאר וואס ער האט געוואלט, ממילא איז אזא מין סארט יש אן אנדערע סארט יש ווי אויב ס'וואלט געווען א יש ווייל מצד עצמו איז א מציאות. הערט דאס זיך? איך ווייס נישט צי ס'איז קלאר צו מסביר דעם ענין. איז דאס זאגט ער. דאס איז נאך א ווארט, אז איך זאג נישט דאס. אז פארשטיין די חילוק פון אמת און אמת לאמיתו, איז אויך נישט אזוי פשוט. זאג, ס'איז אן אמת, דער וועלט, דער אייבערשטער זאגט בראשית ברא אלקים, דער וועלט איז, ווי מיר פילן דער וועלט, איז דאס באמת אזוי. נאר מיר פילן אז דער טיש איז א מציאות, ווייל מצד אונז איז דער טיש א מציאות. דאס איז, דער טיש איז טאקע א מציאות, אבער עס איז א מציאות ווייל דער אייבערשטער האט געוואלט עס זאל זיין א מציאות, נישט ווייל ער איז מצד עצמו א מציאות. דאס איז דער חילוק. וואס איז די נפקא מינה אויב ס'איז א מציאות? דאס איז שוין איין אומגרייז נפקא מינה. צי דער טיש איז א מציאות ווייל ער איז א פאראנענקייט, ווייל ער האט אין זיך חשיבות מצד עצמו, ווייל דער טיש איז א דבר חשוב, צי דער טיש מצד דעם מצד עצמו איז קיין זאך נישט, ווייל דער אייבערשטער האט געוואלט אז ס'זאל זיין א חשיבות. איז אויב ס'איז ווייל דער אייבערשטער האט געוואלט ס'זאל זיין א חשיבות, איז דאס לפעול א חשיבות פון א טיש. אבער ס'איז א חשיבות פון א טיש ווייל דער אייבערשטער האט געגעבן חשיבות צו א טיש. ס'איז נישט אזוי.

זאגט ער, מיר זענען מודה דא לכמו שהוא קמיה יתברך, פארוואס? שהרי הוא למעלה מן הצמצום, וגם הוא המצמצם הצמצום, ונמצא כולל ב' הדעות. דאס זאגט ער. וויבאלד אז ער איז דער מצמצם, ווער איז דער ער איז דער מצמצם? אקעי, דאס דארף, ער זאגט עס זייער בקיצור, דאס איז די נקודה וואס ער זאגט, וויבאלד אז ער איז דער מצמצם, ער איז דער וואס מצד דעם וואס ער וויל אז עס זאל זיין א מציאות, מצד דעם איז דאס געווארן א מציאות, וויבאלד דאס דאס איז אים אליין, איז אין דער מציאות נישט קיין סתירה צו דעם וואס איז נישט קיין מציאות.

דא אין די אין דער מאמר איז דאס נישט מבואר דאס דער נקודה אז דער וועלט איז נישט קיין סתירה צו כולא קמיה כלא חשיב דאס איז נוגע טאקע אין דער מאמר אבער נישט ער האט דאס נישט מבאר בארוכה אין דער מאמר ער ברענג ער דערמאנט נאר דעם ענין דאס זאגט ער זאגט וזה שאומרים מודים ווי זאגט ער ונמצא באמת הצמצומים אינן אלא לפנינו ונמצא כולל ב' הדעות וזה שכתוב קל דעות הוי' דאס דאס איז דער גמר ס'איז קל דעות הוי' דעם אייבערשט דער אייבערשטער איז כולל ביידע דעות דאס הייסט בחדא מחתא ס'איין ענין

א. איך זאג באמת הצמצומים אינן אלא לפנינו, אבל קמיה יתברך אין הצמצומים אמיתיים כלל, ונמצא האמת כמו שהוא קמיה בדעה העליונה. דאס הייסט מען מיינט נישט אין הצמצומים אמיתיים אז ס'איז נישטא קיין צמצום. דאס וואס דער צמצום איז אנדערש פון דעם כולא קמיה כלא חשיב, דאס וואס דער דאס וואס דער וועלט איז א מציאות איז א סתירה צו דאס וואס דער וועלט איז קיין מציאות נישט, איז דאס נאר לפנינו, אבער לגבי דעם אייבערשטן דאס דער צמצום,

ווי דער אייבערשטער זעט דער צמצום, איז דאס קיין סתירה נישט צו דעם וואס כולא קמיה כלא חשיב, אבער ווי דער צמצום איז נרגש לגבי אונז, איז דער צמצום מאכט אויף א מציאות, און דעם הרגש פון כולא קמיה כלא חשיב איז א סתירה צו דעם ענין וואס די וועלט איז א מציאות. דאס איז ווי דאס איז לגבי אונז. אין חסידות פאראן א מין פאראן כמה הסברים אין דעם, דאס איז דאס וואס ער זאגט דא. וזה שאומרים מודים וכולו, אה, ס'איז די הסבר איז דא אן אנדערע אבער די נקודה איז אז און דאס דאס איז דער עבודה פון א איד און דעם וואס דארף א איד איז א איד מצד אחד לעבט אין אונזער וועלט אבער וואס דארף וואס איז דער יעוד וואס איז דער מטרה און וואס דארף א איד ווי דארף ער נעמען וועלט ווי דארף א איד לעבן אין דער וועלט ווי דארף ער קוקן אויף וועלט. ווי עס מאנט זיך פון אים, וויבאלד א איד איז פארבונדן מיט'ן אייבערשטן, א איד האט א נשמה וואס איז פארבונדן מיט'ן אייבערשטן, וויבאלד מצד דעם דארף ער לעבן זיין לעבן דא אין דער וועלט אזוי ווי דער אייבערשטער קוקט אויף וועלט, אזוי ווי דער אייבערשטער קוקט אויף וועלט, איז דער צמצום מיט'ן כולא קמיה כלא חשיב, איין זאך, נישט קיין סתירה, ס'איז א דער אמת אויך היינט לאחרי הצמצום, דאס איז כולא קמיה כלא חשיב, דארף א איד אויך אין זיין לעבן לעבן אויך אזוי, אז אויך אין דער וועלט וואס איז נרגש ווי א מציאות, זאל ביי אים מאיר זיין דעם כולא קמיה כלא חשיב. דאס זאגט ער. וועט שפעטער מסביר זיין מער מער פרטים אין דעם. כ'ווייס נישט דא איז דער ארט סתם אזוי אויף מסביר זיין דעם ענין פון פון פון פון הוי' הוא האלקים. ס'א ס'א ס'א סוגיא בפני עצמה דעם ענין. דאס וואס מ'גא דאס וואס לגבי דעם אייבערשטן ווי זאל מען ארויסברענגען דער ווארט אז מ'זאל כולא קמיה כלא חשיב אז דאס איז דער וועלט איז א מציאות איז דאס אויך א ענין אמיתי למסקנא נאר ס'א ענין אמיתי ווייל דער ווייל דער אייבערשטער וויל עס זאל זיין אמיתי מצד דעם מצד דעם וואס ער איז זיך מצמצם און וויבאלד ס'איז מצד דעם וואס ער איז זיך מצמצם איז דאס נישט קיין סתירה נישט צום ענין פון כולא קמיה כלא חשיב. נאר ווער דען לגבי אונז ווי מיר נעמען די צמצום איז דאס יא א סתירה צו דעם כולא קמיה כלא חשיב. דאס הייסט דער מענטש קען עס נאר האבן באופן של הודאה. יא יא דעם ענין קען מען יא יא יא שפעטער רעדט ער מער פרטים אין דעם מער פרטים אין דעם הא? דאס דאס זאגט ער איז דאס בנוגע דאס איז א איד דאס אלץ א הקדמה וויל ער מברר זיין וואס באשטייט דער מלחמה פון די אידן מיט מיט די שבעה אומות וואס איז דא וואס באשטייט דארט דער קאמף און וואס דארפן מיר אייננעמען די שבעה אומות און אייננעמען די וועלט, איז דא הייבט ער אן מסביר זיין, ס'רעדט זיך, ס'געפינט זיך א וועלט, ס'פארהאן א וועלט מיטן אייבערשטן, און ס'פארהאן צוויי אופנים ווי מ'זעט דער וועלט, ס'פארהאן דער אופן ווי דער אייבערשטער זעט דער וועלט, כולא קמיה כלא חשיב, און ס'פארהאן דער אופן ווי א נברא זעט דער וועלט. ווי זעט א נברא דער וועלט? דער נברא זעט דער וועלט אלס דעם אז דער וועלט איז א מציאות. פארוואס איז טאקע פארהאן אזא זאך אז דער נברא זעט דער וועלט אלס א מציאות? ווייל ס'פארהאן א צמצום. ס'איז פארהאן א צמצום, דער אייבערשטער איז זיך מעלים זיין בלי גבול, און אין דעם אויך איז דא א חילוק, ווי דער אייבערשטער זעט דער צמצום, און ווי דער נברא זעט דער צמצום. ווי דער אייבערשטער זעט דער צמצום איז דאס איין זאך מיט דעם וואס דער וועלט איז גארנישט לגבי אים, אבער ווי דער נברא זעט דער צמצום איז, ווי ער נעמט דער צמצום איז מצד הצמצום ווערט דער וועלט א מציאות. און דער עבודה פון א איד באשטייט אין דעם אז ער זאל לעבן דא אין דער וועלט, ער זאל מודה זיין צו ווי דער אייבערשטער זעט, צו ווי דער אייבערשטער קוקט אויפ'ן וועלט. און ער ממשיך דא זאגן ווי דער א גוי איז פארקערט, א גוי איז צמצום, און אין דעם באשטייט דער קאמף פון די פון די פון די שבעה אומות, מען דארף עס לערנען, עס לערנען בפרטיות, יעצט אביסל שווערליך אז מען ער ברענגט דא א ענין אויף צו מבאר זיין עפעס, און ער נישט אויסן דא אויף צו מסביר זיין דעם ענין אליין, נישט אויסן דא אויף צו מסביר זיין דעם ענין פון הוי' הוא האלוקים, מיר ווילן ארויסברענגען דעם ענין אז א איד דארף לעבן דא אין וועלט מיט די הכרה אז ס'כולא קמיה כלא חשיב, דאס וויל ער ארויסברענגען. און דו גייסט זאגן אויב לגבי דעם אייבערשטן כולא קמיה כלא חשיב פון וואנעט ווערט דער וועלט א מציאות דאך מצד הצמצום איז מצד הצמצום איז דאך איז דאך עס נישט כולא קמיה כלא חשיב זאגט ער ניין ווייל מצד דעם אייבערשטן איז אויך דאס אויך דער צמצום כולא קמיה כלא חשיב דאס אלץ נוגע צו ער וויל נאר ארויסברענגען דער ווארט אז א איד דארף לעבן דא אין דער וועלט אין א אופן פון מודים אנחנו לך דאס וויל ער ארויסברענגען און דער המשך ווי א גוי לעבט און ווי דארף מען איינקערן מיט א גוי. אקעי, מ'וועט ממשיך זיין. די קונטרס עמלק איז זייער א זייער א שווערע ענין עמלק, זייער א הויכע ענין, ס'איז נישט א איד וואס האלט ביי דעת עליון דארטן איז עמלק, נישט? אקעי.